טייערע ברידערס ערב שבת קודש, אונז ווילן דא ממשיך זיין אין אונזער שיעור זוהר הקדוש על ענין סדר קדושת המועדים, כ'וויל צוריק גיין צו זאגן אז דאס איז זייער וויכטיג אונז רעדן גיין א גאנצע צייט אהין און צוריק אויף די שאלה צו מ'דארף לערנען תורה באופן מופשט באופן יעצט לערנט מען א סוגיא, יעצט לערנט מען נישט קיין נישט קיין מצוה התלויה בזמן, און די פארקערטע צד וואס איז אז מען דארף לערנען די תורה לעבעדיג, מען דארף זייער קלאר כאפן די צוויי צדדים פון די שאלה, ווייל וועלכע זייט, געווענליך אזוי ווי אין רוב שאלות, געווענליך אז מען כאפט אן איין צד און מען מאכט זיך נישט וויסענדיג פון די סיבה פארוואס עקזיסטירט א צווייטע צד, פאר די סיבה פארוואס מען לעבט אין א צווייטע צד אסאך מאל, פארלירט מען אביסל. אונז מוזן אונז זאגן אזוי אז הגם אז אונז לערנען אז וויבאלד אונז ווילן לערנען די תורה אזוי ווי זי לעבט בעולם התורה עצמה יא אין די עולם השכלי עצמו און דאס איז דאך נישט קיין דבר התלוי בזמן דאס הייסט אין אנדערע ווערטער ס'איז נישט א צייטווייליגע תורה אין די מידה אין די לעוול אין בחינה פון זמן וואס איז א פחיתות אין די בחינה פון זמן וואס איז מ'רופט עס תחת הזמן, יא, נישט למעלה מן הזמן, נאר אונטער די זמן, ס'איז דא א געוויסע חיסרון אז ס'איז זמני, עס איז דא אזא ענין פון עבר זמנו בטל קרבנו, ס'איז דא עפעס א א ארעיות אין דעם אין א געוויסע זין. פונקט אזוי איז דא א צד מעלה אין די ענין פון לערנען תורות שבזמן, און מ'דארף אלעמאל געדענקען אסאך מאל ווען מ'רעדט די סתירה פון א זאך, צו מ'זאל טון אזוי צו מ'זאל טון אזוי, בעצם איז נישט קיין סתירה, ס'איז מ'רעדט פשוט פון צוויי אנדערע בחינות, אין אנדערע ווערטער ווען איך זאג די ווארט איז די תורה א מועדים'דיגע תורה אדער איז די תורה א יעדן טאג'דיגע תורה א סדר הישיבה תורה אדער א סדר המועדים תורה, איז בעצם יעדע איינע פון די צוויי צדדים קענען מיינען אנדערע זאכן, ווען איך זאג א זמנים'דיגע תורה קען איך מיינען א תורה וואס איז תחת הזמן, איך קען אויך מיינען עפעס אנדערש, די זעלבע זאך ווען איך זאג א תורה וואס איז מופשט קען איך מיינען א גוטע וועג און איך קען מיינען א שלעכטע וועג, און וואס איז די גוטע וועג? ווייל ס'איז נישט פשט אז ס'איז א צד טוב אין דעם, ס'איז פשוט א אנדערע חלק, א אנדערע, אנדערע, האט בעצם א אנדערע טייטש ווען איך זאג א צייט, צייטווייליגע תורה, א צייטליכע תורה. און די גוטע טייטש פון זאגן א צייטליכע תורה אז דאס איז צייטליך, אז דאס איז לעבעדיג. אז דאס איז נישט עפעס א זאך וואס מען לערנט באופן מנותק, באופן מופשט, און נישט אין די גוטע סענס, נאר אין די שלעכטע סענס, אין די סענס פון עס האט נישט קיין שייכות, עס איז נישט, עס איז נישט וואס רעדט צו מיר, עס איז נישט וואס דערהייבט מיך, עס איז נישט וואס רירט מיר אן אין די מינוט. דאס איז די נישט גוטע סענס פון לערנען תורה וואס איז נישט זמני. אויב מען זאגט א כל האומר פסוק בזמנו מביא טובה לעולם שנאמר דבר בעתו מה טוב, אין דעם איז דאך דא צוויי טייטש, ס'איז דא א טייטש אז יא, די צייט דארף האבן די תורה, אפילו די צייט מבחינת חסרון דארף האבן די רפואה פון די תורה, אז יעדע צייט איז דא א אנדערע תורה וואס פאר דעם, ס'איז אבער אויך א טיפערע מובן, וואס בעצם די מובן איז אליינס נישט טוט נישט תחת הזמן, יא די מובן פון די מובן פון זמן איז נישט די מובן פון זמן, אז ס'איז עפעס א צייט, ס'איז דא זעקס אזייגער איז די תורה, שפעטער איז נישט תורה, שפעטער איז א אנדערע תורה. נאר די מובן פון דעם איז פארקערט, אז די תורה און פון דעם, און בעצם אפשר אפילו פון דעם וואס איז למעלה מן הזמן, אבער פון דעם וואס איז א לעבעדיגע תורה, פון דעם וואס איז די זאך וואס רעדט צו מיך היינט, איז עס דאך א לעבעדיגע זאך, לערן איך נישט סתם כדיוטגמא ישנה, לערן איך נישט אזוי ווי א זאך פון נעכטן, לערן איך אזוי ווי א זאך פון היינט, איז ווען מען זאגט פון היינט דארף מען אלעמאל געדענקען מבחין צו זיין צו מען מיינט אז חדש איז טאקע א חיות, וואס די חיות איז בעצם א חיות עצמית, א חיות וואס איז נישט נישט פשט אז ס'איז די צייטונג פון היינט, ס'איז דאך א לעבעדיגקייט פון היינט. און מען מיינט נישט אין די סענס פון פון זיין א צייטווייליגע תורה. יא, ס'איז צייט, אויף אידיש קען מען זאגן ס'איז צייטליך אבער נישט צייטווייליג, אבער איך ווייס נישט אויב ס'איז, מען נוצט ממש די נוסחאות אין די וועג, אמאל זאגט צייטליך אויך מיינט ס'איז רוח הזמן, ס'איז וואס דער משוגעת איז אין די מינוט, מיין איך נישט דאס. די זעלבע זאך פארקערט, ווען מ'זאגט אז מ'וויל לערנען די תורה באופן שאינו תלוי בזמן, יא, מ'דארף מזכיר זיין מדת יום בלילה און מדת לילה ביום כדי צו געדענקען, דאס איז א הקדמה פאר ברכת התורה, יעדעס ביינאכט און אינדערפרי כדי צו געדענקען אז גאט טוישט זיך נישט אינדערפרי און ביינאכט, יא, אינדערפרי זאגט מען יוצר אור ובורא חושך, ביינאכט זאגט מען מעביר יום מפני לילה, יום מפני לילה ולילה מפני יום, ס'איז א געדענק וויכטיג צו געדענקען אז מ'איז נישט אונז זענען נישט סטאק אונטער די צייט, אמת מען אנערקענט יעצט איז מעריב ערבים יעצט איז יוצר אור, אבער גאט איז מער פון דעם, גאט איז די זעלבע גאט פון אינדערפרי איז די גאט פון ביינאכט, די זעלבע גאט פון ביינאכט די זעלבע תורה פון אינדערפרי אהבת עולם, דאס איז א תורה נצחית, א תורה וואס איז לעולם, ס'איז נישט אהבת אהבת יום אהבתנו, נישט אהבת לילה אהבתנו, אהבת עולם אהבתנו, אזוי ווי ער איז גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור ביידע די זעלבע גאט. די זעלבע זאך דארף מען געדענקען ווען מען זאגט אז מען וויל לערנען תורה למעלה מן הזמן, אבער מען מיינט נישט למעלה מן הזמן אין דעם מובן פון א נישט נוגע'דיגע תורה, דאס האט נישט קיין שייכות מיט אונזער לעבן, דאס האט נישט קיין שייכות מיט די זמן, האט נישט קיין שייכות מיט ווי מען איז, האט נישט קיין שייכות מיט ווי איך בין, ס'איז פשוט עפעס אזא עבסטרעקט זאך וואס איז נישט קאנעקטעד מיט גארנישט, מען מיינט נישט דאס, פארקערט מען מיינט אז ס'איז אזא חיות וואס רעכנט זיך נישט, ס'איז נישט קיין חילוק פאר די חיות ווייל ס'איז אזא חיות ווייל ס'איז אזוי לעבעדיג, ס'איז אזוי צייטליך אז ס'איז אלעמאל צייטליך. נישט צייט איז נישט צייטליך און ס'האט נישט צו טון מיט גארנישט. און דאס איז א הקדמה חשובה והכרחית פאר אלע אונזערע סוגיות, פאר דעם באופן כללי און מ'דארף אלעמאל וויסן הלכה למעשה, ווען מ'טוט הלכה למעשה, פון וועלכע איז וועלכע קיום וועלכע חלק פון דעם איז מען מקיים דא, מ'דארף טאקע מבחין זיין, אבער אסאך מאל, כ'וויל נאר אנווארענען, באווארענען, אז אויב מ'רעדט די שמועסן, פון נישט לערנען א צייטליכע תורה, פון נישט לערנען א צייטווייליגע תורה, וועט עס אביסל צונעמען די חיות פון די תורה, ווייל למעשה ווען מען גרייט זיך צו צו א שבת, גרייט זיך צו צו א יום טוב, מ'זיך א, גיבט עס אריין א חיות אין די תורה, וואס די חיות איז באמת די חיות של למעלה מן הזמן, ס'איז באמת די חיות פון די תורה אליינס, און דאס וואס עס ווערט, עס ווערט מבוטא, עס ווערט, עס דרוקט זיך ארויס אין אין דעם וואס מען מאכט א עסק פון שבת אין דעם וואס מען מאכט א עסק פון יום טוב, לאו דווקא אז ס'מיינט טאקע די נידריגע פשט אדער די גרעסטע חסרונ'דיגע פשט פון צייט, קען זיין ס'מיינט לעבעדיגע פשט אז ס'איז צייטליך אז ס'איז ס'האט א חידוש אין זיך ס'האט א חיות מחודשת, וואס חיות איז אזוי ווי ס'פילט מחודש אלעמאל, און איך מיין אז פרעקטיס אין הלכה למעשה פרעקטיקלי איז דאס איז א. לפחות פאר מיר איז דאס א וועג צו לעבן. פון דעם אסאך מאל די גרינגסטע וועג און די גלייכסטע וועג צו די תורה וואס איז תורת אמת, וואס איז תורת הסוד. איז פון די שאלה ווי ווי בין איך היינט? וואס טו איך היינט? וואס איז היינט? אז היינט איז ערב שבת. באמת מאכט מיך טראכטן. דאס איז באמת די סיבה פארוואס איך זאג די הקדמה. איך בין דא אביסל אין א אביסל סטאק וועגן דעי שיעור. לכתחילה פלעג עס זיין יעדע וואך ממש ערב שבת, נאכדעם האט די עולם געזאגט אז מ'דארף. ס'איז אביסל שפעט, ס'קומט אן פאר שבת, מ'דארף פרובירן עס צו מאכן דאנערשטאג נאכט, זאל קענען די עולם לערנען פאר שבת שוין הערן. די פאר, לעצטע פאר וואכן איז געווארן א גרעסערע נייע שוועריקייט מיט דעם, אז ס'איז געווארן א נייע שיעור דאנערשטאג ביינאכט, און ס'ווערט שווער צו טון אלעס אויף איינמאל. אפשר וועט מען טרעפן א פראקטישע סעלושען צו דעם. אבער איין סאלושן וואס מען קען נישט טרעפן דאס וואלט נישט געווען גוט מען דארף טראכטן אויב ס'איז דא א וועג איז צו מנתק זיין די שיעור פון די שבת אזויווי אונז האבן אביסל אפשר האבן מיר עס אביסל צופיל מנתק געווען שוין מען זאגט מען דארף נישט לערנען א סדר א פרשה מען קען לערנען סתם גיין גראד אויף א סדר שוין כ'וויל נישט כ'וויל נישט אפלאזן די וועג אבער כ'וויל אז ס'זאל זיין א שבת'דיגע ערב שבת'דיגע שיר, יא שבת קען מען דאך נישט רעקארדן, ס'איז א פראבלעם, אבער ס'איז א שבת'דיגע שיר, אדער א לקראת שבת'דיגע שיר, און פארוואס? ווייל דא רעדט מען דאך דברים העומדים ברומו של עולם, אין אנדערע ווערטער, מען וויל דאך דא מאכן עד אמצא מקום לה', מען וויל מאכן ספעיס, מען וויל מאכן צייט אין אונזער סדר היום, מען וויל מאכן פלאץ אין אונזער מחשבה, איידיעס אין אונזער קאפ, אפשר אפילו מעורר זיין את הלב, פאר זאכן וואס האבן נישט קיין מקום, וואס האבן נישט קיין, וואס זענען אנדער רעפרעזענטעד אין די טאג טעגליכע לעבן, אלעס וואס איז רעפרעזענטירט אין די טאג טעגליכע לעבן, וואס האט א גרויסע וואוט אין קאנגרעס, דארף דאך נישט מיין הילף, יא, מען קען זיך רואיג פארלאזן ביז דערווייל אז דער עולם קען מען נאך גענוג, די אלעס וועט ארבעטן, דאס אז מען דארף ארבעטן פאר פרנסה, און דאס אז מען דארף מאכן שלום בית, און דאס אז מען דארף לערנען, איך ווייס וואס מען דארף טון, דאס גייט אן גיין, און ס'גייט דאונט ווארי, מען קען גיין אינדרויסן און זען, מען שטייט אויף, מען דאווענט שחרית און מוסף און ס'גייט אן. ס'איז אבער דא א מצוה, מצוה עוברת איז דא, מת מצוה. דאס אז ס'איז דא קודש הקדשים אונטער די פרוכת, מ'קען אביסל איבערציען, עפענען די פרוכת פון די לעבן, פון די עולם הזה, פון די עולם הטבע, און טרעפן דארט אביסל איידלקייט, אביסל געטליכקייט, אביסל. זאכן וואס לפחות בהשאלה איז די שטערקסטע ווארט פאר זיי, זאכן וואס האבן נישט קיין ווארט אויף אויף ענגליש, זאכן וואס האבן נישט קיין ווארט אויפן שפת החול, יא. דאס איז די ערשטע, אפשר אין די שיעור לפחות, די וויכטיגסטע זאך וואס אונז טוען, די ערשטע זאך וואס אונז פרובירן צו טוען, די סיבה פארוואס עס עקזיסטירט. און כדי אנצוקומען צו דעם, כדי אז דאס זאל זיין ריעל.

ס'שטייט אין די סידור, אין די בארדיטשובער סידור, אויף יעדע ווארט וואס מען רעדט דארף מען מכוון זיין י' יראה, ה' אהבה, ו' תהילות השם, ס'האט אנדערע טייטשן, ה' כאילו יכוון כאילו מדבר ברוח הקודש, כאילו מדבר ברוח הקודש איז דאך די טייטש אז נישט איך רעד, נאר ס'רעדט זיך פון מיר, שכינה רעדט פון מיר, גאט רעדט פון מיר. וואס איז א אנדערע וועג פון דאס זאגן? אז ווען איך רעד ווערטער, איך זאג, איך שטיי אויף אין די פרי און איך זאג הודו לה' קראו בשמו, טייטשט אז איך, ס'דא פארשידענע וועגן וויאזוי דאס זאגן, יא, קען זיין, איך זאג עס, איך מיין צו זאגן, ס'שטייט דאך אין סידור אז מ'זאל דאס זאגן און איך פאלג, שוין, דאס איז בחינת גוטע יונגל, גוטע יונגל איז א גוטע, גוטע זאך, דאס איז ערשטע בחינה. נאכדעם איז דא א בחינה וואס ער זאגט, איך זאג עס כדי איך זאל זיך מתעורר זיין. להודות לה', לקרוא בשמו, אקעי, נאך א פשט. ס'איז אבער דא א דריטע פשט, א פערדע פשט, פון עולם האצילות. די פשט פון כאילו מדבר ברוח הקודש איז, הודו לה' קראו בשמו, זאגט די שכינה, זאגט אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, טייטשט די מגיד פון מעזריטש אז דאס איז די ערשטע הכנה פון תפילה, זאגן, השם אדני, דער אדנות, דער שכינה וואס איז שורה אין מיין מויל, דאס זאל, ופי מיינט איז שוין פון די שכינה, דאס דאס רעדט תהלתך. אן אנדערע וועג פון זאגן, אן אנדערע וועג וויאזוי דאס דרוקט זיך אויס. איז אז דאס זענען דיבורים פון יעצט, דאס זענען צייטליכע דיבורים. וואס מיין איך צו זאגן? טאמער זאג איך אלס גוטע יונגעל פשט ס'דא א סידור און די סידור האט געשריבן די ווערטער וואס איך זאג. און איך גיי נאך אים. אמאל האט מען געשריבן די סידור, תפילת כל פה האט געדרוקט א סידור צען יאר צוריק, און זיי האבן עס נאכגעשריבן פון ביז ביז דוד המלך ביז ווער ס'האט געשריבן די נוסח הסידור. און איך. גיי נאך דעם, איך קום נאך דעם, איין סטעפ נאך דעם, צען סטעפס נאך דעם, טויזנט יאר נאך דעם. רוח הקודש איז דאך די טייטש אז איך בין דוד המלך, ס'הייסט די נשמה פון דוד המלך, דאס איז למעלה מן הזמן, יא, די נשמה פון דוד המלך, די נשמה, ס'הייסט די שכינה, די אות ה', די ברעט, די רוח השכינה וואס דרייט זיך אויף די וועלט, האט זיך יעצט אויפגעוועקט און ס'זאגט מיך, נישט איך האב עס אנגעהויבן, נישט איך שטיי פון אינדרויסן איך פרוביר אנצינדן עפעס א ענדזשין מען דרייעט און מען דרייעט ביז ס'גייט נאר עפעס אנדערש האט מיך געשטופט אז ס'זאל זיך אנהייבן פארשטייט זיך אז דאס דארף הכנות פארשטייט זיך אז דאס קומט נישט פון זיך אליינס אבער ס'איז זייער זייער אנדערש די הכנה לקראת רוח השכינה ווי די הכנה לקראת און מען וועט זיך כאפן א גרויסע התעוררות. ס'פשוט טוישט די גאנצע בליק, ס'פשוט טוישט די גאנצע די גאנצע וועלט, ס'ממש טוישט די גאנצע וועלט פון א וואכעדיגע וועלט צו שבת'דיגע וועלט, פון ימות החול צו שבת. און אזוי ווי איך זאג, איינע פון די שטערקסטע וועגן וואס דאס דרוקט זיך אויס בעולם הזה איז די בחינה, ס'איז שווער ארויסצוגעבן, כ'זאל ארויסגעבן נאך א וועג באלד, ס'איז שווער ארויסצוגעבן אבער. ס'איז אזוי, איינע פון די וועגן וואס עס דרוקט זיך אויס איז אז מען טוט עס מבוסס על הזמן, מבוסס על קדושת הזמן, מבוסס על א א טאג אדער א מצוה אדער א זאך וואס איך האב נישט געמאכט. אין אנדערע ווערטער, ווען א מענטש שטעלט זיך אוועק דינסטאג און זאגט איך גיי היינט לערנען זוהר הקדוש, איך גיי לערנען חסידישע ספרים, איך וויל פארשטיין, איז אלעמאל, דאס איז די פאקט, מען קען חוקר זיין פארוואס, אבער דאס איז די פאקט וויאזוי ס'איז, וויאזוי ס'דרוקט זיך אויס בעולם הזה. אז ס'גייט דארפן זיין זיין זאך, ס'גייט זיין, האפענטליך גייט עס נישט זיין סתם א גוטע אינגל וואס ער לערנט ווייל מ'האט אים געזאגט צו לערנען, עס וועט זיין עפעס א שטערקערע מדריגה שוין פון עולם היצירה עולם העשייה בריאה איך ווייס, ער לערנט עס אדער מתעורר ווערן צו יצירה אדער צו פארשטיין וואס עולם הבריאה, אבער עס וועט זיין אלעמאל, איך האב זיך אוועק געשטעלט, אוואדע אין הכי נמי אויב ער טוט עס ריכטיג און אנקומען צו דעם צו א גרויסע זאך און עס איז א געוואלדיגע זאך און אזוי ווייטער. אבער געווענטליך, און אפשר קען מען אנקומען, אבער געווענטליך. אין עולם האצילות וועט עס נישט אנקומען, וואס מיינט צו זאגן אז ס'גייט בלייבן, ער לערנט ווייל ער וויל לערנען, ער לערנט ווייל ער וויל פארשטיין, ער לערנט ווייל ער, און אויב ער וועט נישט פארשטיין, אויב עס וועט נישט געלונגען, האט ער נישט געלערנט, עס איז נישט געווען, עס איז נישט געקומען די רוח היינט, עס איז נישט אנגעקומען היינט צו וואו מען האט געוואלט אנקומען, צו א געוויסע קלארקייט, צו א געוויסע פארשטאנד, צו א געוויסע שטעלונג אויף די וועלט, נישט אנגעקומען. מה שאין כן, ווען א איד לערנט שבת, און אוודאי שבת מיין איך דא שבת'דיג, אבער למעשה דרוקט זיך אויס אז מ'לערנט שבת, איז דאך די טייטש דערפון אז איינע פון די אינגרידיענטס וואס לייגט גייט אריין אין מיין לימוד יעצט, איינע פון די זאכן וואס איך טו יעצט, איז נישט איך, נישט מיין הבנה, נישט מיין קבלת עול, נישט מיין התרגשות, ס'איז קדושת שבת, ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו, דער אייבערשטער האט געבענטשט די זיבטע טאג, דער אייבערשטער האט עס מקדש געווען, נישט איך האב עס מקדש געווען, יא יום טוב אפשר האב איך מקדש געווען, שבת האט נישט איך מקדש געווען, און איך וויל לערנען אין דעם טאג, איך וויל לערנען ביז אן אופן, אדער אויף א אופן, אדער דאווענען אויף א אופן, וואס די קדושת שבת וועט, דאס הייסט די שכינה וואס דאס איז קדושת שבת, וועט ארויסרעדן פון די לימוד, וועט ווערן א חלק פון די לימוד. אויף דעם וואס באופן הכי פשוט האט די לימוד פון שבת די שבת'דיגע לערנען און מען לערנט לכבוד שבת ערב שבת מוצאי שבת איך ווייס נישט צי מ'האלט ס'דא גרויסע הרחבות פאר די שבת'דיגע לערנען מ'קען לערנען זונטאג שבת'דיג אויך און מ'קען לערנען ערב שבת זיכער לכבוד שבת דאנערשטאג כ'ווייס נישט ווי ווייט מ'קען עס שלעפן יעדער איינער לפי עניינו. ס'האט אסאך מער חיות, מ'קען זעהן. ס'האט אסאך מער מנוחה אויך, יא. דאס איז דאך די טייטש מנוחה, די ווארט פון שבת איז דאך כי בו שבת, א יום מנוחה. און יום מנוחה מיינט דאך נישט א יום ווייניגער חיים, ס'מיינט דאך א יום מער חיים, יא. מיינט דאך אז שבת איז ווייניג מער לעבעדיג. ווייניגער לעבעדיג מיינט דאך אז שבת איז מער לעבעדיג ס'הייסט שבת איז מער לעבעדיג אז א גאנצע וואך איז דא טירחה איז דא יגיעה מען דארף זיך מוטשען אנקומען צו לעבעדיגקייט יא בדרך גשמיות איז דאך אזוי יא כדי צו האבן א שטיקל ברויט אויפן טיש דארף מען ארויסגיין ארבעטן אקערען זייען מאכן ביזנעס פארקויפן סטאקס וואס מען טוט ביז מען וועט אהיימקומען מיט א פעי טשעק שבת. כאילו כל מלאכתך עשויה אוודאי דאס איז געקומען פון די הכנה פון א גאנצע וואך אבער שבת קומט מען אהיים און עס איז שוין ווארעם די טשולענט דאס הייסט עס איז אסאך עס איז אסאך מער געשמאק די טשולענט עס איז אסאך מער תענוג עס איז אסאך מער לעבעדיג עס איז אסאך מער חיים אבער עס איז במנוחה עס איז נישט ביגיעה עס גרידזשעט נישט עס קוויטשט נישט עס איז נישט בעמל וטורח עס איז בנחת ומנוחה ושבת בשביתה. און די זעלבע זאך ממש איז די תורה פון שבת, איז די תפילה פון שבת, איז די קדושה פון שבת, די שבת'דיגע תורה, שבת'דיגע תורה איז אזא תורה וואס איז נישט, מ'דארף זיך מוטשענען, אזוי ווי ר' חיים וויטאל זאגט אז שטייט הלומד תורה לשמה נעשה כמעיין המתגבר, וכמעיין שאינו פוסק, זאגט ער אז דאס מיינט אז דער איינער וואס לערנט תורה ביגיעה, הייסט ער לערנט תורה און ער פילט אז ער קוועטשט ער קוועטשט ביז ס'וועט עפעס ארויס קומען עפעס אביסל נאסקייט פון די תורה, דאס איז נישט תורה לשמה, ס'איז אפשר א גוטע זאך ס'איז אלעס, א תורה לשמה איז כמעיין המתגבר מען צינדט נאר אן די קראן און ס'שפריצט. אוודאי וויאזוי צינדט מען אן די קראן דאס איז די שאלה, דאס הייסט וויאזוי קומט מען אן צו לשמה, לשמה לשמה הייסט לשם ה' לשם השכינה, וויאזוי מאכט מען תורה לשמה דאס איז די הכנה און אוודאי דארף עס אסאך הכנות און אוודאי דארף עס אלעס אבער דאס איז תורה לשמה, תורה לשמה איז א פליסיגע תורה ס'איז מנוחה. ס'לערנט זיך מיט מנוחה, ס'לערנט זיך, אזוי ווי מ'זאגט ס'לערנט זיך, נישט ס'עסט, ס'לערנט זיך. ס'איז שפע א מעיין התורה א מעיין החכמה. אז די די מדריגה דאס הייסט אז מען לערנט שבת'דיג, דאס הייסט אז מען לערנט לכבוד שבת, דאס הייסט אז מען לערנט שבת'דיגע תורה, און די תורה, אין די תורה ליגט אמת'דיג אור אין סוף, אין די תורה ליגט אמת'דיג אחוז, מען קען גלייבן, עס קען זיך דאכטן אז דאס איז, אז דא איז געטליכקייט. און די זאכן דארף מען דארף מען בוחר זיין מען דארף נישט טראסטן מען טאר נישט גלייבן מען טאר נישט זאגן זאגן אז איינער גלייבן איז אסאך מאל א גרויסע מניעה צו אנקומען צו דעם יא ער גלייבט אז שבת איז און אז ער זאגט אזויפיל מאל פאר זיך אז ער גלייבט אז ער ווייסט נישט צו ער זאגט עס ער זאגט עס אדער עס איז טאקע און דאס איז דאך אלס וואכעדיגע עבודות וואכעדיגע עבודות הייסט מען דארף גלייבן מען דארף זאגן ביז עס ווערט טאקע און זיך מאכן ביז מען ווערט אלעס שבת'דיג איז טייטש אז ס'איז. אז ס'איז איז עס, ממש נישט איינע פון די סימנים, אויב ס'איז דא א סימן, אויב ס'איז דא א סימן פאר מנוחה, איך וויל זאגן א סימן, אויב ס'איז דא א סימן, איינער וויל וויסן לערן איך תורה לשמה, צו איז דא שורה געטליכקייט אין מיין אין מיין תורה אין מיין תפילה, אין מיין אידישקייט, סימן איז אז ס'איז נישט שווער, ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל, סימן איז אז ס'גייט זיך. שוין איך ווייס נישט כ'וויל נישט דא מאכן שווער פאר מענטשן וואס האבן פראבלעמס אבער דאס איז די פאקט דאס איז א סימן און פארקערט אין די פלאץ די מקום די די זאך וואס וואס ס'גייט פאר זיך אליינס דאס דאס איז די מקום וואס די שכינה איז שורה דאס איז די מדריגה אין אנדערע ווערטער דאס איז די מדריגת הנשמה וואס א מענטש האט יא וויפיל וויפיל נשמה וויפיל חיות א מענטש האט ס'איז נישט שווער אז איינער איז מיד אז איינער איז מיד בגשמיות מיד ברוחניות ער איז טרויעריג קומט אים אלעס אן שווער, מען דארף שטופן ביז זיך אויפהייבן די האנט, אז איינער זיין האנט עס לעבט ברוך השם, עס גייט פון זיך אליינס, יא אז איינער איז נישט נאר סתם נישט סתם ער איז בשמחה ער איז ממש לעבעדיג טאנצט ער, שפרינגט ער פון זיך אליינס, יא מיד פילט זיך נישט, ווען א מענטש שפרינגט ביי א חתונה פילט ער נישט אז ער מאכט שטארקע עקסערסייז, אויב יא האט ער נישט רעדט איך שוין יא האט ער נישט גענומען גענוג משקה צו איך ווייס וואס, אבער ווען ער איז טאקע לעבעדיג פילט ער נישט אז ער מאכט עקסערסייז ער. לאמיר יעצט מאכן א עקסערסייז, עקסערסייז דאס איז אים אזא קול, ער טאנצט ווייל ס'טאנצט זיך, ווייל ער איז לעבעדיג, ס'הייסט ער האט אזא סארט לעוועל, אזא סארט לעוועל פון שמחה, אזא סארט לעוועל פון חיות אין זיין בלוט, אין זיין גוף, אז אז ער רוקט זיך, דער גוף רוקט זיך פון זיך אליינס. פארשטייט זיך ס'קאסט געלט, פארשטייט זיך מ'דארף עסן גענוג און שלאפן גענוג און ארבעטן, דאס איז נאך אלץ פשוט, אבער דאס איז נאך אלץ די פאקט אז עס גייט זיך פון זיך אליינס. און יעדע איינער זאל טשעקן די חלקי התורה, די חלקי הקדושה, די חלקי וואס וואס ער טוט נישט מער ביגיעה, וואס ער טוט נישט בעמל, וואס ער טוט שבת'דיג, דאס זענען די חלקים וואו עס איז שורה אור השכינה. און די גרויסע מעלה, אונז זענען דאך חסידישע אידן סופאוזעדלי, די גרויסע מעלה פון דעם, די אנדערע וועג פון דאס זאגן איז אז דאס איז די פלעצער וואס וואס איז דא אין זיי ביטול, יעדער איינער וואס האט אמאל געעפנט א חסידישע ספר ווייסט אז שכינה איז נאר שורה בענווה, יא, נישט נאר חסידישע ספרים, איינער האט מיר געזאגט אז אין קבלה שטייט נישט וועגן ביטול אבער וועגן ענווה שטייט זיכער, ביטול איז נאר א פענסי וועג פון זאגן ענווה, יא. די ערשטע זאך וואס מען לערנט אין רמ"ק אין פרדס רמונים, די ערשטע הקדמה איז מען זאל נישט זיין קיין בעל גאווה, די איינציגסטע הקדמה, די איינציגסטע מצוה וואס ער זאגט אין די הקדמה פון פרדס רמונים, אז מען זאל נישט זיין קיין בעל גאווה. און וואס איז די טייטש פון דעם, גאווה, די אייבערשטער האט עס עפעס אויף, עפעס א שלעכטע מידה, עס מאכט עפעס א גאנצע רשעות, גאווה איז די טייטש אז דא איז צופיל פון דיך אין דעם, און צופיל פון דיך, דאס איז יגיעה, דאס איז ער מוטשעט זיך, און איך גיי רעדן יעצט אין די פארקערטע ריכטונג, און די זאכן וואס א מענטש פילט נישט, איז דאך, גיבט דאך אויך נישט קיין פרייז, יא? למשל, משל למה הדבר דומה. דער איד וואס ער גייט גייט לערנען זעקס שעה רציפות, שובבי"ם איז דא אזא מנהג, יא? זעקס שעה רציפות, און ער שטעלט זיך אויף און ער טוט עס, און ער איז זיך מתגבר, נאך צוויי שעה פילט ער שוין ער וויל נישט, און ער נאכאמאל, נאכאמאל, שוין, ביז דורכגעפירט, דורכגעבראכן די זעקס שעה, דער מענטש, ער געט זיך אסאך, ער קלאפט זיך אסאך אליינס אויפן רוקן, יא? אה, כ'האב ברוך השם געלערנט, פארוואס? ווייל מ'דארף עס טאקע, ער דארף דאך די חיזוק, כדי ווייל ער האט זיך אזוי געמוטשעט, אזוי מתגבר געווען אויף זיין יצר הרע, אויף זיין עצלות, אויף זיין אנדערע תאוות, אז, און ער פילט אז ער האט אסאך געטון, יא? וואס איז מיט א צווייטן וואס, דאס איז א אנדערע וועג, דאס איז איין וועג פון לערנען תורה, דאס איז די וואכעדיגע וועג, ס'איז וויכטיג, אז נישט קומט מען נישט ערגעץ אן, אבער דאס איז די וואכעדיגע וועג, וואס איז איינער, לאמיר טרעפן א פארקערטע מעשה, איינער.

און ער ליינט עס, און דריי שעה שפעטער דערמאנט ער זיך ער דארף אהיים גיין מאכן קידוש. יא. דאס הייסט ער האט געלערנט בלי ת בלי יגיעה. די אפאזיט פון, נישט נאר די אפאזיט, יגיעה איז ממש אזוי ווי אדיקשאן, יא. ס'איז אים מושך צו לערנען אפילו אז, אפילו, כ'לייג דיך אראפ אזא מעשה, אפילו אז יעצט איז נישט די צייט פון לערנען, יעצט דארף מען טאקע אהיים גיין, שוין. פראקטיש וויאזוי מ'זאל זיך אן עצה געבן מיט דעם וואס יעדער איינער רעדט מיט זייער ווייב, אפרעדן צו ס'מאכט זיך אזוי אדער נישט, אבער דאס איז אזא סארט וועג לערנען, יא, אזוי ווי אזוי ווי איינער ליינט א בוק און ס'איז א געשמאקע בוק און ער פארליינט זיך א גאנצע נאכט, אזוי איז דא מענטשן וואס לערנען אמאל, אזוי דארף א יעדער איד, דאס איז די, איינער האט מיר געזאגט די וואך פון ר' פישל הערשקאוויטש. און ר' פישל האט געזאגט אז תלמיד חכם ווערט מען נישט פון לערנען ביים סדר, תלמיד חכם ווערט מען פון קוקן בין גברא לגברא ספרים וואס ליגן אויפן טיש. כ'מיין אז ער האט אנגערירט, כ'קען זאגן אז ער האט אנגערירט די נקודה וואס איך רעד דא יא. תלמיד חכם איז אזא סארט מענטש, וויפיל א מענטש האט א לעוועל פון תלמיד חכם וואס איז בחינת שבת, בחינת תלמיד חכם איז בחינת שבת, תלמיד חכם איז בחינת קדושה, קדושה עצמית, דאס איז אין די פלעצער ווי ווען מ'זעצט זיך אוועק לערנען זונטאג אינדערפרי אין כולל און מ'דארף לערנען כסדר, דאס דארף מען דאך טון, ווייל נישט, אבער ווען ער שטייט אין די ליין ערגעץ און ער זעט אויף וואטסעפפ האט אים איינער געשיקט א שטיקל תורה און ער ליינט עס און ער האט זיך פארטון און ער ווייסט נישט, איינער שרייט, מ'ביפט אים שוין פון אונטן די, אויפן גראסערי אז מ'וויל גיין ווייטער, דעמאלטס האט ער געלערנט תורה לשמה. והא ראיה, אויף די תורה באקומט מען נישט קיין קלאפ אויפן רוקן, דאס איז דאך וואס איך וויל אנקומען. דא, אבער ווען מ'לערנט אזוי. נאכן אהיימגיין פילט ער זיך אפילו אביסל שלעכט, אוי כ'האב נישט געזאגט פאר מיין ווייב איך קום אזוי שפעט היינט, אדער סתם ס'איז שוין שפעט דארף שוין גיין שלאפן, ער קלאפט זיך נישט אויפן רוקן פארקערט ס'איז זיך אלס געפארן, ס'איז כאילו בזמן וואס ס'איז געווען די תורה אין זיין קאפ, בזמן וואס ער האט זיך אינטערעסירט און געליינט די ארטיקל, איז ער בכלל נישטא געווען.

דארף מען רחמים אז ס'זאל געלונגען, אבער ווען א מענטש דרייט זיך אין די גאס, יא. כ'מיין ס'איז געווען אידן ס'האבן זיך צוגעגרייט יעדע מאל פאר'ן ארויסגיין אין די גאס עפעס א קשיא צו טראכטן, אויב מ'גרייט זיך צו איז דאך אויך נישט גוט, אבער אין שאוער, יעדער איינער ווייסט אז אין שאוער פאלט מען איין די בעסטע חידושים, יא. מיין זיידע מ'זאגט אז ער גייט ער פירט זיך צו גיין שווימען יעדן אסאך מאל, יעדן טאג צו כ'ווייס, ער גייט שווימען, אלע די בעסטע חידושי תורה פאלט אים איין אין פול. ער זאגט אז ער מיינט ווייל סשטייט ביי די וואסער, יחזקאל האט געהאט א נבואה ביי די וואסער, וואסער איז עפעס משרה עפעס א רוח, אבער פשטות עס איז רואיג, און זיך סקען פארן די קאפ, ווען מזעצט זיך לערנען מיט א חברותא, אמאל געלונגט עס אז סאיז דעמאלטס אויך רואיג אמאל איז נישט, שוין אז דאס איז אלץ גענוג געווען צו מסביר זיין אז די. דלא כ'וואס מ'וואלט געקענט מיינען בפשטות אז יגיעה איז די עיקר, און יגיעה איז טאקע א וועג אנצוקומען, אבער בזמן וואס מ'איז נישט יג מ'איז יגע, יא? ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים, ווען מ'איז ירא אלהים איז מען נישט יגע, ווען ס'איז שבת'דיג, ווען ס'איז במנוחה, דעמאלטס, דעמאלטס לייכט די תורה. שוין. ווי וויל איך דא אנקומען? דארף זיך לערנען אביסל זוהר. דאס איז אלץ געווען א סיבה פארוואס מ'דארף לערנען שבת'דיג. איז אונז האלטן דא אין די זוהר און כ'וויל עומד זיין אויף די שטיקל. די זוהר זאגט. מיר האבן עס שוין געלערנט אין אנדערע קאנטעקסט אבער כ'וויל דא עומד זיין אויף די נקודה. מיר האבן געלערנט אז א מענטש איז אנדערש ווי א בהמה שור או כשב או עז שור בן יומו קרוי שור א מענטש איז נישט קרוי מענטש בן יומו יא א מענטש איז נישט קרוי מענטש בן יומו. נאר וואס, ס'איז דא א גאנצע סדר, און די זוהר לייגט דא אראפ א סדר פון פיר מדריגות. און לכאורה די פיר מדריגות וואס שטייט אין אנדערע פלעצער אין זוהר, בעיקר אין תיקוני זוהר, אבער ס'ווערט געברענגט אין זוהר אנהייב משפטים, ס'איז זייער ידוע, ס'ווערט געברענגט אין אלע קבלה ספרים ווי יענע שטיקל זוהר פון אנהייב משפטים. אז א מענטש וועט, ס'איז דא פיר מדריגות, ס'הייסט קודם כל, אזוי האט מען שוין גערעדט באריכות וועגן די נקודה, און זעהן איך, קום צוריק צו ווי איך בין געווען דא. און גערעדט באריכות וועגן די נקודה א נשמה, דאס איז א זאך וואס מען ווערט נישט געבוירן מיט, מען ווערט געבוירן מיט א פאטענשל פאר דעם און אזוי ווייטער, אבער מען דארף אנקומען צו די, עס באקומען. יעצט פונקטליך ווי אזוי ס'ארבעט, האבן מיר עס געלערנט דא, אז די ערשטע נקודה איז ברית מילה, און עס האט מען גערעדט באריכות אביסל וועגן די ערשטע נקודה, ווייל ס'איז טאקע א סתירה, אין די אנדערע פלעצער זאגט די זוהר קלאר אז די ערשטע מדריגה וואס ער רופט נפש, באקומט מען גלייך ווען מען ווערט געבוירן, דארף מען מעיין זיין, איך מיין אפשר די ארי הקדוש רעדט וועגן דעם, מען דארף נאכקוקן. אויב איז דא עפעס א חילוק, אבער על כל פנים בפשטות קען מען זאגן אז אין הכי נמי ווערט געבוירן איז פאטענטשעלי און ווען מען ווערט ברית מילה דעמאלטס, א ברית מילה טייטש א איד איז געבוירן געווארן, די חלק האידישקייט שבו, ער ווערט געבוירן ווערט כאילו נתגלה, ער ווערט געבוירן מיט א ערלה, מען ווייסט, און אזוי האט מען גערעדט, און נאך פשוט אביסל ארומגערעדט די ענין. יעצט אבער וויל אונז, איך וויל אדורך גיין די פיר מדריגות די זוהר רעדט און אביסל עומד זיין אויף זיי, ממש ש. אזוי, קודם כל, ביז מען ווערט ברית מילה, דאס איז די ערשטע סארט, לעוועל נומבער וואן איז ברית מילה. און זייער קלאר, זאגסט, זעסט אז דא זאגט, רעכנט די זוהר אלץ אין די מצוות, יא אין אנדערע פלעצער אין זוהר משפטים, זאגט ער נישט קלאר וועלכע עבודות מען דארף טון פאר יעדע איינע פון די, פון די זאכן, ער זאגט באופן כללי זכה יתיר, באקומט די נפש, רוח, נשמה חיה, כ'גיי רעדן אין א מינוט וואס דאס מיינט. אבער דא זאגט דער זוהר קלאר אז דאס איז אלץ תלוי און ס'איז דאך די גאנצע איידיע פון דער זוהר דא אז מ'דארף טון מצוות כדי צו באקומען די נפשות. זאגט דער זוהר אזוי, ס'איז דא ברית מילה, נאכדעם ווען מ'גייט אויף א ברית מילה זאגט מען כן יכנס לתורה לחופה למעשים טובים, און דער זוהר מער ווייניגער גייט אויף די דריי פיר זאכן, ס'הייסט ברית, תורה, חופה, מעשים טובים, יא? נישט ממש אויף די סדר אבער דאס זענען די פיר זאכן וואס די זוהר רעדט דא. זאגט די זוהר ער לערנט תורה, דאס הייסט לכאורה תורה קומט פאר פאר חופה און פאר מעשים זיכער, מ'רעדט דאך דא א יונגל גייט אין חדר די ערשטע זאך יא ווערט דריי פיר פינף מ'איז מלמד אביו מלמדו תורה תורה צוה לנו משה און ווייטער לערנט זיך חומש משניות גמרא דאס איז זכי ורביא זכי ורביא ווערט מתגדל מיינט ער איז א קינד ולעי באורייתא ער לערנט תורה. באקומט ער נאך התעוררות. לכאורה די התעוררות איז וואס אונז רעדן, אין די אנדערע פלאץ רופט עס בחינת רוח, נישט קיין נפקא מינה דא וואס איז די נעמען פון דעם, אונז וויל דאך פארשטיין די מובן. ס'הייסט ס'איז דא נאך א מדריגה פון לעבעדיגקייט, א איד, א איד האט געבוירן געווארן, איז ער שוין האט א ברית מילה האט ער שוין א אידישע נשמה, דאס איז די ערשטע תנאי, מ'דארף לערנען באריכות פארוואס דאס איז די וויכטיגסטע תנאי, פארדעם הייבט זיך גארנישט אן. נאכדעם לערנט ער תורה גייט ער אין חדר האט ער שוין אביסל נאך אידישקייט נאך אביסל נשמה שפעטער גייט ער למעשים טובים יא למצוות אין אנדערע ווערטער ווערט בר לכאורה ער ווערט בר מצוה ער טוט שוין מצוות מדאורייתא זיינע מצוות זענען שוין זענען שוין עכט דעמאלטס באקומט ער נאך התעוררות, באקומט ער נאך נאך חלקי נשמה. אקעי, דאס זענען דריי מדריגות, מען קען עס רופן דריי מדריגות פון קטנות, אדער דריי מדריגות פון וואכנדיגקייט, בי"ע, עולמות בי"ע, יא, בריאה יצירה עשייה, עשייה איז ברית מילה, יצירה אויפן חינוך, און בריאה ווען מען ווערט בר מצוה, אקעי. נאכדעם איז דא חופה, און חופה פארשטייט זיך הייבט זיך אן א גאנצע נייע לעבן, איך וויל דא קענען זאגן די נקודה און איך דארף ענדיגן. ס'דא אזא יכנס לחופה יא, נאכדעם איז דא נאך מעשים טובים לויט אונזער נוסח אבער, זאגט די זוהר, זכה ואינסיב האט חתונה, זוכה האט חתונה און האט קינדער, ואוליף לון ארחי דמלכא קדישא, לערנט אויס פאר די קינדער זיינע תורה, יא, לערנט זיי נישט סתם תורה, דרכי המלך הקדוש לערנט ער זיי אויס, ער לערנט זיי אויס וויאזוי צו זיין א איד, וויאזוי צו זיין א געטליכע איד, יא, נישט סתם והלכת בדרכיו. הא כדין הוא בר נש שלים, שלים בכלא, דעמאלטס איז ער א גאנצער מענטש. אין אנדערע ווערטער, איך וויל דא עומד זיין, און עס איז מדויק לויט וואס מען לערנט אין אנדערע פלעצער אויך, זענען דא צוויי אנדערע קומות בכלל פון זיין א מענטש. אוואדע צו זיין ווערן א מענטש דארף מען תורה, דארף מען מעשים טובים, דארף מען ברית מילה, דאס זענען אלעס זאכן. אבער אין דא אין די אלע זאכן איז נאך אלס דא יגיעה, איז נאך אלס דא, ער האט געטון און ער האט באקומען דעם. נאך אלס נישט קיין שלימות, קיין אדם השלם איז ער נישט. און געווענליך זאגט מען כאילו מ'קען לערנען איין פשט אדם השלם אז ס'איז דא פיר מדריגות און דארף האבן די פערטע מדריגה צו זיין שלם, נישט דאס איז די פשט. ס'דא דריי מדריגות און נאך דריי מדריגות, ווער ס'לערנט אין זוהר אין די אנדערע פלאץ וועט זען אז. נאך דעם וואס ס'איז דא נר"ן פון בריאה, יצירה עשייה, איז דא נאך א נר"ן פון אצילות, דאס הייסט ווען מ'זאגט חיה, מ'זאגט ס'דא פיר מדריגות, באמת איז נישט דא פיר מדריגות, איז דא צוויי מדריגות, דריי, און נאכדעם איז דא א פערדע וואס די פערדע האט אליינס נאך דריי און מ'קען גיין ווייטער. אנדערע ווערטער, דאס איז די חילוק פון חופה און פאר חופה און נאך חופה. חופה מיינט דאך נישט סתם חופה, כולל אז ער האט חתונה, מאכט פריה ורביה, ער לערנט אויס פאר זיינע קינדער. ס'הייסט וואס איז די פשט? און ווער ס'איז ס'איז א וויכטיגע יסוד. אונז זענען אלע געווען בוחרים, הייסט אונז, ווער ווער ס'איז, איך בין געווען א בחור. און ס'דא א מנהג צו מסביר זיין פאר די בחורים, אז די ימי הבחרות איז זייער וויכטיגע צייט, דעמאלטס איז מען קונה זאכן פאר א גאנץ לעבן, און ס'איז אלץ גוט און ס'איז אלץ אמת, אלץ סודות און אזוי ווייטער. איז נישט דא גענוג לעניות דעתי נישט דא גענוג און אויף דעם מי שזוכה נישט דא גענוג דיבורים נישט דא גענוג שיחות נישט דא גענוג התעוררות און זיך מ'רעדט שוין פון התעוררות מ'דארף שוין פארשטיין אויך מ'איז דאך נישט קיין בחור מער פון אז דאס איז אלץ האלבוועגס ס'איז אלץ פלג גופא יא ס'פעיק. ס'איז בחינת ימות החול. פשוט. ס'דא עכטע מדריגות, ס'נישט סתם מדריגות. מדריגות פון נשמה, ווער ס'לערנט זוהר ווייסט, ווער ס'לערנט כתבי אר"י ווייסט. ס'דא מדריגות, מ'האט יעצט גערעדט נפש רוח נשמה חיה, ס'דא מדריגות, מדריגת חיה באופן כללי. שבת'דיגע מדריגות, אצילות'דיגע מדריגות, נישט מעגליך צו באקומען אן אן אן חתונה האבן. אן האבן א ווייב און אן האבן קינדער, און נישט סתם האבן א ווייב און קינדער, נאר זיין די טאטע פון א שטוב, דאס איז די טייטש. יא, זיין זיין די טאטע פון א שטוב, ער האט א ווייב, ער האט קינדער, ער לערנט זיי אויס און ער פירט עס. דאס איז דאך א א זאך. די מדריגה דאס הייסט א אדם השלם און לפי ערך אלעס וואס מען רעדט פון בחוריש און אסאך מאל אסאך פון אינגעלייט אפילו זייער עבודה איז נאך בחוריש ווייל מ'האט אויסגעלערנט אז א בחור איז די עיקר עבודה סאו אבער דא א אינגערמאן סארט עבודה אינגערמאן מיינט א טאטע סארט עבודה מיר זאגן טאטע, יא, מ'זאגט טאטע, מענטשן מיינען אז טאטע איז א זאך וואס קינדער זאגן, טאטי, יא, ביסט א טאטע, ס'איז קינדעריש צו זאגן אז דו ביסט א טאטע, ס'איז בכלל נישט קינדעריש, ס'איז אזא מדריגה וואס הייסט אבא עילאה, יא, א טאטע איז, פארוואס זאגט מען אז ס'איז קינדעריש? טאקע וועגן דעם, א טאטע איז אזא סארט זאך וואס איז נישט קיין מענטש פאר זיך, ער איז א

ער קומט זיך א גאווה, יא גלייך, איך, איך, שוין, ער האט ארבעטן אויף זיין גאווה, דאס איז זיין זיין גרעסטע נסיון, ער האט געהאט קינדער האט ער געזען, גאווה, הלוואי, ער האט נישט, נישט מער קיין פראבלעם פון גאווה, יעדן טאג איז ער ברוגז, יעדן טאג איז ער שרייענד, ער האט קליינע מיידלעך און זיי רודף'ן אים, בקיצור, ער איז שוין אוועק געגאנגען די נסיון פון גאווה, דאס איז א זייער א טיפע און זייער א איידלע און זייער א זיסע זאך. א טאטע איז דאך די גרעסטע זאך, יא? א טאטע איז דאך די פשט ער איז די באלעבאס אין שטוב, ער איז די פעטריארך זאגט מען יא? דאס הייסט ער פירט און מען פרעגט אים, האפענטליך ער ווייסט. וואלט מען דאך געמיינט אז עס קומט מיט א גרויסע יגיעה, הייסט און אוודאי איז דא אין דעם יגיעה, מען דארף ארבעטן און מען דארף טון און מען דארף זיך מוטשענען און אלע טרדות און מען דארף דאגה'ן פאר די חינוך און מען דארף דאגה'ן פאר די געלט, יא. אבער די וויאזוי ער פילט צו זיין א טאטע, די עצם זאך פון זיין א טאטע, די עצם. נשמה פון זיין א טאטע. ס'איז נישט קיין זאך וואס כמעט קיינער גייט נישט ארום זאגן איך איך בין א טאטע. יא בחורים גייען ארום איך בין א איך בין א גרויסע בחור האסט געזען? איך בין שוין א גרויסע בחור איך לערן שוין גמרא איך לערן שוין איך לערן שוין רמב"ם איך לערן שוין רבי חיים איך בין א גאנצע זאך. איך האב נישט געזען קיינמאל איינער דרייט זיך איך בין א גאנצע טאטע איך בין א גרויסע טאטע. און ס'איז טאקע א חלק פון דעם ווייל ס'איז שווער צו זיין א טאטע און ס'איז דא ס'איז מבטל אסאך פון א מענטש'ס ישות צו זיין א טאטע. ער זעהט וואס ער איז ס'איז נישטא קיין סאך וועגן ארויס. און מצד שני, און אויף די מינוט, יא, ווען ס'געלונגט אים, און ווען מ'טראכט אריין וואס איז די חיות פון דעם, וואס איז די עכטע מדריגה פון מוחין פון דעם, זעהט ער אז דאס איז, דא איז ער געטליך. וואס איז, וואס איז דאך טייטש א גאט? א גאט איז דאך טייטש א יוצר עולמות, איינער וואס ער האט קינדער, און ס'איז דא בנים תלמידים, ס'איז דא בנים בנים ממש, אבער. דאס איז א געטליכע זאך, דאס הייסט ער איז שוין נישט סתם א נברא, נישט סתם א נאכדעם, ער איז ביי די זאך אליינס, יא, ער איז דער יוד פון די שם, ער איז דער אבא ואמא עילאין, ער איז מוליד די קינדער, ער געבט זיי. און די סיקרעט פון די וועלט, ממש א געוואלדיגע סיקרעט פון די וועלט איז, אז דער וואס געבט, דער וואס איז דער רבי, אויב איינער איז, עני, ביי די וועי, עניוואן וואס איז א אמת'דיגער רבי האט נישט קיין גאווה. דאס הייסט, אוודאי האט ער נסיונות פון גאווה, אבער די פילינג פון זיין א רבי איז להיפך פון די פילינג פון זיין א בעל גאווה, אויב איינער איז נישט, איז ער נישט קיין רבי, איז ער מער אזוי ווי א כובש. די אמת'דיגע מדריגה פון רעבע, יא, רעבע איז דאך טייטש מידת החכמה. ער איז א כובש, ער איז נישט קיין רעבע, ער איז א דיקטעיטאר, איך רעד נישט פון דעם, ער נעמט פאר זיך. אויב איינער געבט, דאך טייטש א רעבע, ער געבט. און ער געבט דאך טאקע, מ'רעדט דאך אז ער געבט, נישט אז ער געבט, ער ברענגט דאך טאקע אמת'דיגע תורה און אמת'דיגע הדרכה און אמת'דיגע אלעס. און טאקע וועגן דעם, ווייל ס'פילט, ווייל ס'איז א געטליכע זאך, און ס'איז נישט פשט ער זאגט איין, אני איך בין א גאט, אני ואפסי עוד, אני לי יאורי ואני עשיתני, נאר צו זיין א גאט, צו זיין געטליך, מאכט אז עס זאל זיין גארנישט, מאכט אז עס זאל זיין שבת'דיג, ס'גייט פון זיך אליינס, ער שטייט אויף און קוים ער האט צייט צו טראכטן, יא א טאטע האט נישט קיין צייט צו טראכטן, ער דארף שוין גיין, דארף ברענגען די קינדער, און דאס מאכט אים געטליך, און דאס איז א געטליכע מידה, דאס איז א געטליכע זאך, דאס איז א אדם השלם, איינער וואס איז א טאטע און א מאמע און קינדער, און דאס איז א געטליכע זאך, דאס איז א מדריגה, און די חזון איש האט געזאגט אז ס'דא פאר איינער האט קינדער, איינער האט חתונה געהאט אפאר יאר און האט קינדער, קען נישט רעדן מיט אים אין לערנען. ער האט א קרומע מח, האט נישט די אמת'דיגע מח צו פארשטיין לערנען. ס'דא אזא סארט מציאות, מ'דארף עס געדענקן. אויך געזאגט, געזען די חזון איש האט געזאגט אז ס'דא סברות אז ער פארשטייט נאר שבת. נאר שבת'דיגע, שבת'דיגע תורה, אדער בנגלה אפילו. דאס איז א חלק פון די זעלבע, פון די זעלבע זאך, פון די זעלבע יסוד. צו זיין שבת איז נאך שוין א גאנץ אנדערע לעוועל, דא איז שוין דא נאך, נאך נפש, נאך רוח, נאך נשמה, אלץ די אצילות, א גאנץ אנדערע לעוועל. ווער ס'געדענקט א פריערדיגע שיעור ווען מ'האט גערעדט וויאזוי ס'שטימט די מהלך פון די נשמה פון די זוהר אז מ'באקומט עס מיט די מהלך אז ס'איז א חלק אלוקי ממעל וואס דאס זעלבסט איז דא ליגט די נקודה. על כל פנים. דאס איז א גאנץ אנדערע לעוול, דאס איז א שבת'דיגע לעוול, און שבת אליינס האט שלשידעס און יום שבת און ליל שבת און אלעס, אבער דאס איז שוין א א איז ער שוין א טאטע, און א טאטע איז קינדערישע זאכן, מ'האלט זיך נישט גרויס צו זיין א טאטע. דאס איז נעבן דעם איז אנדערש א מענטש פון א בהמה און דאס איז שבת א מילה. אקעי איך מ'עט ענדיגן בלי נדר די נאכסטע וואך וועגן דין דין שבת און דין שבת און מילה פריעה אקעי. שבת.